דזשואיש פאבליק לייברערי, יידישע פאלקס ביבליאטעק מאנטרעאל, טאלקינג בוקס, רעדנדיגע ביכער, דער פרעמדער, פון בוך זאמד, פון מנחם באריישא, געלייענט צביה סערלין, דער פרעמדער, חלומות. אין לאַנד פֿון די געטער. אין חלומען שטום גײט אײנזאַם אַ לעבעדיק ייִנגל אַרום. אױף שטעגן פֿאַרצװײַגטע, באַרג-אױף און באַרג-אָפּ, אַן אײנזאַמער טראָגט ער זײַן ייִנגלשן קאָפּ אַנטקעגן די געטער, װאָס קומען אַרױס פֿון זילבערנעם נעפּל, צעשװוּמען און גרױס, און ס'איז יעדער אײנער פֿאַרױס אים באַקאַנט, אין בערגיקן לאַנד אױפֿן הימלשן ראַנד. ער קען דעם, װאָס דונערט און בליצט מיט זײַן פֿלאַם, און דעם, װעלכער שפּאַלט מיטן שטעקן דעם ים. דעם זוניקן רײַטער אין פֿײַער-גאַלאָפּ און קעניג פֿון האַרף מיט דעם קרױן אױפֿן קאָפּ. די יעגערין קען ער, װאָס יאָגט מיטן װינט, און די, װאָס באַהאַלט אױפֿן װאַסער איר קינד, און יענע, װאָס שױמט פֿון די כװאַליעס אַרױס. און יענע וואס לאזט זיך מיט טאצן פאראויס און טאנצט פארן פאלק וואס באגלייט אירע טריט. ער קען יעדן איינעם אין שטילן געמיט פון געטליכער רו, און מיט בליקן באגלייט דאס יונגל די ליפן אין געטערשע רייד. נאר הערן דערהערט ער קיין ווארט נישט פון זיי און ווייס אז אפילו פארנעמענדיג זיי די קלאנגען און רייד וואס האט אויער באגערט וועט ער נישט פארשטיין וואס ער האט געהערט. די זון גייט נישט אויף און פארגייט נישט קיינמאל אויף נעפלדיג ליכטיגע בערגער און טאל. און איינזאם אויף שטעגן א יונגל גייט אום אליין אין זיין שטאלץ ווי די ליכטיגקייט שטום און ווייס אז דארט ערגעץ, פארבארגענערהייט פאר אים איז דער וואונדער פון הערן בארייט און אים די אנטפלעקונג פון געטער דערווארט. ער ווייס און ער בלאנדזשעט, א שטילער, און גארט צו יענעם פארבארגענעם וואונדער און סוד וואס וועט אים באהעפטן מיט העלדן און גאט. עס איז נישט קיין מעשה וואס איז נישט געשען און ס'איז נישט קיין זאך פון פאר טויזנטער יאר, אזוי איז א יונגל א אידיש געווען וואס האט אין חלומות געלעבט אויף דער וואר, ער איז נישט געגאנגען אין חדר אריין און האט נישט קיין תפילין צו דרייצן געלייגט, ס'איז עפעס געוועזן אפילו אזוינס וואס האט די משפחה פארצייטנס באוועגט צו לאזן אין שפאניען דעם מאנטל און קרייץ און לויפן פון דארט אין דער פרעמדער טערקיי, נאר דאס האט ביי טאטעס און זיידעס שוין לאנג פארוואשן דעם שטראם פונעם ברייטן דוניי, און וואס איז ביי אים נאך געבליבן איז בלויז דאס אומעטיג בויגיקע שלאנקע געשטאלט, א יחוס'דיג שטילער און זיכערער טראט, און אויגן, צוויי אויגן וואס. קינדעריש און אלט פארטיפן זיי זיך אין באהאלטענעם צער אויף עפעס וואס האט נישט קיין נאמען און ארט, און בלאנדזשען דערנאך אין דער ווייטקייט אוועק, ווי טרייסט און דערלייזונג זאל קומען פון דארט. געוואוסט האט ער יא. ס'פלעגט די מאמע אמאל זיך שפילן מיט זיינע פארחלומ'טע האר, און דאן זיך פון אייגענער קינדהייט ארויס דערמאנען די מעשיות

געהויבן דעם קאָפּ, האָט ער לאַנגזאַם געשפּרייזט, ווי איינער, וואָס גייט צו אַ זיכערן ציל און ווייס, אַז דעם וועג מוז ער מאַכן אַליין. עס האָבן חברים געקוקט אין געפיל פון וואונדער און פרעגן, וואָס פירט אים און וואו? זיי האָבן פאַרפירטע זיין טריט נאָכגעשפּירט און שטיל נישט געפילט, ווי זיי טוען אַליין אים נאָכגיין אַהין, וואו זיין טרוימען-טריט פירט.

און אויב עס פארבלייבט פאר די אויגן א פלעק פון עפעס א שאטן, צעשווימט עס ווי רויך אין לויטערער קלארקייט, און בלויער פון בלא צעשפרייט זיך די לויטערע וועלט אין דער הויך. ניין, שטער נישט דעם טרוימער, דערלאז נישט קיין קלאנג פון אומגליק און בייס צו דערגרייכן זיין גבול, װאָס איז דען דער טאַטע פֿאַראומערט אַזױ? דאָס האָט ער אַ טרױער געבראַכט פֿון דער שול, פֿון שול, װאָס דערמאָנט אין אַ יובֿל אַמאָל אָ אַז ערגעץ װוּ פֿלעגט זיך אַ שטאַם אין דער פֿרעמד, באַהאַלט עס אין שמײכל, דערשטיק עס אין זיך, ביז װאַן עס װעט אױסגײן אין האַרצן פֿאַרקלעמט, נײן, שטער נישט דעם טרוימער. אָט וואַקסט ער אַ מאַן, אָט נעמט ער שוין שפּירן אין בלוטן דעם דראַנג פֿון ברויזנדן לעבן און זוכן אין בלוט און פֿלייש צו באַקליידן זיין וואָרט און געדאַנק. אָט נעמט ער שוין קלעפּן פֿאַר טרוימען אַ לייב. פֿאַר בלוט קומען קלאַנגען, פֿאַר פֿלייש קומט דאָס וואָרט. און וווּ איז דער אָטעם און לופֿט פֿאַר אַ טרוים?

און מיט וואונדער באגלייט, מיט ליבע באשאנקען פארפליען די טעג פון טרוימער פון וואונדער, געבענטשט און באגערט, פארפליען די וואלקנס אין גאלד פון דער זון וואס שפינען א ליכטיגע נעץ פאר דער ערד. צו זיך. וואס איז דען געשען? וואס גייט עס אים אן? זיצט ערגעץ א איד אין א פעסטונג פארשפארט און ווארט אויף אן אורטייל, װאָס האָט עס צו אים, װאָס ער גלײַך מיט יענעם דעם אורטײל דערװאַרט? אַ בילבול אַ בײזער? איז װאָס, אױב אַזױ, איז װײניק דען אומרעכט פֿאַראַן אױף דער װעלט? פֿאַר װאָס האָט דער בילבול װאָס קעגן דעם ייִד, זײַן ליכטיקן שטערן מיט כמאַרעס פֿאַרשטעלט? װאָס אַרט אים דער טומל און האַס אױף דער גאַס? װאָס אַרט אים דער פֿרעמדער אין פֿעסטונג פֿאַרשפּאַרט? פֿאַר װאָס מוז ער בױגן אַרונטער דעם קאָפּ? װאָס שטעכן די בליקן אים דורך אַזױ האַרט? עס פּלאָנטערט אַרײַן אין אַ גיפֿטיקן רינג, און קאָרטשע זיך, דרײ זיך, דו װעסט נישט אַרױס! עס קריכט פֿון דער גאַס ביזן טיש, ביזן בעט, עס בױערט דאָס בעט אין דער נאַכט, װי אַ מױז, עס פייניגט און זויגט, און זאל זיין אז ס'איז וואר, זאל זיין אז ער איז פון זיין טאטן א זון און טראגט פון די אור-עלטער-זיידעס דאס בלוט, וואס האט דען דאס בלוט מיט אים איצטערט צו טאן? עס האט שוין. עס וויקלט דעם גארגל ארום און ווארגט מיט א שטומקייט וואס גליווערט און שלינגט, און איז עס דער הילך פון די גלעקער אזוי? באַגרעבעניש-גלעקער אין אויער וואָס קלינגט, באַגראָבט מען עס מיך צי דעם ייִדן פֿון דאָרט? און איז עס אַלץ איינס, איך אַליין און דער ייִד? פֿאַר וואָס גיי איך אויך נישט אין פֿעסטונג אַרײַן און זיץ נישט אין קאַמער אין קעטן געשמידט? ווי גוט עס דאַרף זײַן אין די קעטן געשמידט, מיט אײַזן די פֿענצטער, אויף שלעסער די טיר, און ווענט וועלן שיצן פון ברויזנדן האַס און שטיינערנע פּלויטן פון בליקן אויף דיר. ווי גוט איז אַ יידן אין קעטן געשמידט, אַ וועכטער ביים טיר און ביים טויער אַ וואַך, באַשיצט און באַשירעמט און זיכער פון אַלץ, ווי שטאַרק איז די שוץ פון געפענגעניש דאַך. און דאַן האָט ער איינמאָל אין רויש פון דער גאַס אַ וואויען פאַרנומען, ווי ס'וואויען פון הינט, ס'האָט אומרו געיאָגט און אין אומרו פון שרעק צום שרעק זיך געלאָזט האָט ער לויפן געשווינד אַ ברומענדע מחנה אַנטקעגן אַ הויז, געשרייען אין גאָרגל און שטיינער אין פויסט, פון פענצטער די שויבן צעבראָכן און ס'קריצט דאָס גלאָז אין די טריט פון דער מחנה וואָס ברויזט מיט גאָרגל-געשרייען אַרונטער דעם ייד, די אױגן פֿאַרלאָפֿן מיט בלוטיקן רױט, די פֿױסטן, װי האַמערס, צעשטױסן די טיר, און שטיל איז פֿון הינטן, און שטיל, װי דער טױט. און נאָך אַ מינוט, און זײ װעלן אַרײַן, און הינטער דער טיר װעט אַ טראָפּ נאָך אַ טראָפּ זיך גיסן דאָס קלעפּעדיק, לעבעדיק בלוט, ביז פֿאַלן צום שטײנערנעם דיל װעט דער קאָפּ,

עס וואַנדערט דער זין אויפֿן טויט-קראַנקן בעט. אין פֿיבער פֿון דרימל פֿאַרפּלאָנטערט אַ קנויל און וויקלט אַרום אַזוי קלעפּיק און שטייף, דערנאָך לאָזט עס אָפּ, און עס שוידערט אַ גרויל, ווי מוראַשקעס קאַלטע אַריבערן לייב. די גליווערדיק ווערט. און אָט נעצט גאָר אַ שווייס די זון באַקט אין קאָפּ, עס פֿאַרשווינדלט דאָס אויג די גליִענדע בלויקייט און ס'ווערט אַזוי הייס פֿון עולם וואָס שטופּט זיך אַלץ נענטער צום פּלאַץ. געזיכטער פֿאַרברוינטע און פֿאַרביקע זייד מיט פֿרענדזלעך באַהיינגען באַציט יעדן גליד, און נענטער, אַלץ נענטער, פֿון יעטוועדער זייט פֿאַרצוימען זיי ענגער דעם וועג, נאָר דאָס אויג, מיט אַלעמעס אויגן צוגלייך, איז געווענדט אַהין, וווּ ביים קלאָץ און צעלאָזענע האָר אַ פֿרוי שטייט אויף הינטן פֿאַרבונדן די הענט, און רויט איז דאָס אָנטאָן און פּנים און אויג פֿון תּלין, וואָס שטייט מיט די פֿאַקלען גרייט און וואַרט אויף זיין האַר אין אַ קאַפּל פֿון רויט, אין פֿאַלדיקן בלוט-רויטן מאַנטל געקליידט. און אָט נעמען לאַרעמען טאַצן און פּױק, עס ברומט אַ טרומײט און דער בלאָזהאָרן שאַלט, ס'פֿאַרשװינדלט די בליקן, און אָט מיט אַ מאָל װערט שטיל און דער פֿאָרהאַנג אַ לאַנגזאַמער פֿאַלט. ס'איז נאַכט, און ער גײט פֿון טעאַטער אַרױס אין דרױסן אין קילן, די פֿרױ בײַ זײַן האַנט. ער גײט ערגעץ װוּ און עס שוידערט פֿון קעלט, און נעפּלדיק פֿײַכט איז אַזױ, ווי באקאנט עס שיינט אים אין גרויליכן נעפל די גאס. וואו האט ער געזען די גאס און די מארק? עס רוקן זיך גארנס פון הייזער ארויס ווי איינער דעם צווייטן זאל שטיין אויפן קארק, און דא גייען מענטשן. עס קומט אן א פרוי פארוויקלט אין קליידער פון שווערן געוואנט און פאלדיג א טוך אויפן קאפ, נאר דאס קינד איז שיינענדיג נאקעט ביי איר אויפן האנט, אַ צװײטע, אַ דריטע אַזױ. בײַ דער זײַט פֿון שװערע טורבאַנען און קלײדער באַשװערט, באַגלײטן זײ מענער. די ברעמען געדיכט און ברײטלעך צעפֿלאַטערט די גרױלעכע בערד. פֿאַראומערטע שטעלן זײ לאַנגזאַם די טריט. רבנים! רבנים! דאָס װײס ער געװיס. און יענעם דעם ערשטן, אים, קען ער פון לאנג, פון גאר אזוי לאנג, דאך ווי אנדערש ער איז, די אויגן פארשוואומען, דאס פנים צעראצט, און דאכט זיך אינגאנצן אין נעפל פארווישט. דאס האט דארט די פארבע פון לייוונט געפלאצט. ווי אלט איז דאס בילד? און פון עלטער ארויס די אויגן פארטראכטן זיך טרויעריג מילד, און ס'ווערט אזוי אומעטיג ביינקלעך. שא, שטיל. דער אומעט פארוויגט, און דו הערסט עמעץ שפילט פון ווייטן דאס אלטע און הייליגע ליד, און ס'לעשט זיך די הארפע אין זילבערנעם קלאנג. ניין, שפיל נישט! וואס דארף דען די פיינדליכע ערד פארנעמען דיין היימישן הימל-געזאנג? און ס'קלינגט ווי א ווידער-קול נאך אים זיין ווארט,

דאָס קראַנקע געלעגער פֿון טרױער דערלײזט, און אַלץ, װאָס פֿאַרגעסן, און אַלץ, װאָס דו װײסט, קומט װידער צו ברענגען דערפֿרישונג און טרײסט. עס פֿירט דיך אַדורך דורך אַ ברענענדן רינג, װאָס לײַטערט און רײניקט, און ס'װערט אַזױ גרינג און קלאָר און דערגרײכבאַר, אַזױ װערט אַלצדינג. האסטו ווען א גאט אין דיין לעבן פארמאגט און האסט אים פארלארן, צוריק אמאל טראגט זיין שיין אין דעם צווייפל וואס האט דיך געפלאגט. און ביסטו צעווארפן ווי שטויב אויפן ווינט, דאס קראנקע געלעגער די שטויבלעך געפינט און איינס מיטן צווייטן אין לעבן פארבינדט. ס'ווערט פרילינג פון ווינטער און טאג פון דער נאכט, און פריש פון די לויטערע הימלען געבראכט, אַ ווילן צו שפּאַלטן די הימלען דערוואַכט. און ווען ס'איז פון קראַנקן געלעגער אַראָפּ אַ מענטש אַ באַנײַטער, פון אומרו נאָך קראַנק, דאַן האָט שוין דער ציל, ווי באַגינען אַ שלאַך, אַרויסגעטאָגט העל פון זיין קלאָרן געדאַנק. די וועלט האט נישט ליב דעם וואס האט נישט קיין היים. זי וועט אמאל האבן א ווינקל פאר דיר ביים אייגענעם טיש פון רחמנות אמאל ארויסטראגן וואס דורך דער הינטערשטע טיר נאך אייביגע קעסקינדער זענען איר פרעמד. און ווי קענסטו טראגן דעם קאפ דיינעם הויך ווען ס'ווייס יעדער יונגל אין גאס? געזאגט אז פאר דיר איז ערגעץ קיין קוימען נישטא וואס דער רויך זאל קומען פון מאלצייט וואס גרייט זיך פאר דיר, און אויפגעלעבט האט שוין אין חלום דער וועג. אט לאזן זיך באנען פון יעטוועדער לאנד, עס שניידן זיך שיפן דורך ימ'ן צום ברעג, און אט איז די ערשטע געמיינדע שוין גרייט ביים אייגענעם באדן, פאראויס גייט א רב אין פוטערנעם שטריימל און מאנטל פון זייד, און הינטער אים ציען זיך, גייען אן סוף באלאדענע מענער און פרויען און קינד. עס גראבט אינעם באדן דער גראבאייזן טיף, עס קלאפן די האמערס, עס לייגט זיך א שטיין, עס בויט זיך א הויז. און מיט יעטוועדער שיף וואס קומט פון די ימ'ען, ווערט הילכיגער אלץ דאס גראבן פון רידלען און האמער געקלאנג. און אט ווערט געפלאסטערט מיט שטיינער א גאס, א צווייטע, א דריטע נאך איר, און אין דראנג פון יענע, וואס קומען פארפלייצן דעם ברעג, שוין שניידן זיך וועגן דורך פעלדער און וואלד, שוין הילכן געדערים פון פעלזיגע בערג, און זעסט, אָט דער שפּיץ פֿונעם באַרג דאָרט באַהאַלט אַן אײַזערנעם קױמען, װאָס װאָלקנט מיט רױך, און זעסט, אָט די סלופּעס פֿון װאַסער אַרױס. דאָס בױט זיך אַ בריק, און די קלעצער אָט דאָ, װאָס ליגן צעװאָרפֿן, דאָס מאַכט זיך אַ הױז דער גערטנער, װאָס האָט דאָ צעגראָבן דאָס לאַנד. און דאָ בײַ די ברעגן די באַרקעס מיט האָלץ, דאָס האָט מען געשניטן דאָ נעבן דעם װאַלד צו בױען די שטאָט. זע, ווי קרעפטיק און שטאָלץ עס װעט פונעם בערגל זיך הייבן די שול, און דאָס ביי דעם װאַסער װעט בלייבן אַ פּאַרק אין שאָטנס געדיכטע, באַצװינגענדיק און ברייט אים טראָגן די בליקן דורך װעלדער און בערג, דורך פעלדער און טאָלן. עס הייבט פונעם אָרט, עס גליט אויף דעם ווילן אין שמערצליכן ברען פון ווייטאג וואס בויערט און ס'וואקסט אין געדאנק א לאנד אין געיעג פון דער היציגער פען. שוין גרייט איז דאס ווארט וואס דארף ברענגען א טרייסט צום ווארטן און האפן פון טויזנטער יאר. דאך ווער וועט דער ערשטער ארויס צו דער וועלט און פירן דאס ווארט אויף די וועגן פון וואר? אַ פֿרעמדער געװאַקסן, אַ פֿרעמדער געלעבט, און װער איז ער דען, ער זאָל רעדן צו זײ? פֿון װיג ביז צום רום אין די װאָלקנס געשװעבט, און װאָס קען ער זאָגן דעם אײביקן װעי? װאָס קען דען באַדײַטן זײַן נאָמען פֿאַר זײ, אַז צוטראָגן זאָל אים אַ פֿאָלק זײַן געהער? און וואס וועט מען זאגן אז עמיצער פרעגט, ווער איז דער דער לייזער, דער פלוצלינגער? ווער? שוין גרייט איז דאס ווארט, און זאל הערן דאס פאלק, איז לויטער און אפן דער וועג אין דער פריי. דאך וואו איז א האר און א פירשט ביי דעם פאלק זיי זאלן אים הערן און נאכגיין געטריי? אַ שמײכלענדיק רויִקער האָט דער מאַגנאַט פֿאַרנומען דאָס וואָרט און אין שמײכל געזאָגט, נײן, דאַנק אײַך, נישט איך װעל אַרױסגײן צו זײ. און װילט איר פֿאַרשטײן, װאָס אַם ביטערסטן פּלאָגט פֿון אײביקע יאָרן דאָס װאַנדערער-פֿאָלק? עס איז נישט דאָס װאָגלען פֿון זײ. ס'איז גענוג נאָך װינקלען פֿאַראַן און רו אױף דער ערד. נאר אונזערע ברידער זיי זענען צו קלוג, און ס'קען נישט פארטראגן די קלוגשאפט די וועלט אומזיסט אייער טירחה, זיי וועלן נישט גיין, און שליסלעך זאל זיין אז זיי גייען מיט אייך צי וועט איר ארויסשלאגן וואסער פון שטיין? ווער מיינט איר זאל טראגן די לאסט פונעם וועג? מאגנאטן! מאגנאטן און ס'האָט דער מאַגנאַט געשמייכלט אויף אים, איר וועט קריגן פֿון זיי נישט מער ווי דעם ווערט פֿון פּאַפּירענעם בלאַט בײַ אײַך אין די פֿינגער. דאַן רוף איך צום פֿאָלק, און ס'וועט מיר מיט אוצרות אַנטקעגן אַרויס. דער ווירט האָט געשמייכלט, און פּײַנלעך פֿאַרשעמט פֿאַרלאָזט האָט דער פֿרעמדער ס'מאַגנאַטישע הויז. שוין גרייט איז דאס ווארט וואס דארף ברענגען א טרייסט. נאר ווער וועט ארויסגיין און טראגן דאס ווארט ווען די וואס פארמאגן צו טראגן דאס ווארט באהאלטן זיך שטום הינטער שלעסער פון גאלד מען זאל זייער פנים נישט זען פון דארט? צו קלוג איז דאס פאלק און גלייכגילטיג דאס פאלק. ווי זאלן זיי וויסן די גאלדענע זעק וואס קענען בלויז בעטלער מיט הענט אויסגעשטרעקט? ווי קענען זיי וויסן פארטונקען אין לוסט ווי ס'ווערן צום אויפלעבן פעלקער געוועקט? זאל זיין ער איז איינער און איינער אליין, זאל זיין ער איז אייביג א פרעמדער געווען, דאך טראגט ער א פרעמדער די אייביגע פיין דאָך טאָגט אים פֿון אײביקער האָפֿנונג די שײַן, און הערט מען צי נײן, אָבער גײן װעט ער גײן. דאָס פֿאָלק. עס איז שױן געװען אין די צײַטן, װען קױל האָט אײַזערנע באַנען געיאָגט אױף דער ערד, צו רײַכע אין קאָטש און צו אָרעמע לײַט אין אַרבעטער-װאָגן. אַװעק איז דאָס פֿערד, און מע האָט אים שױן מער נישט געזוכט פֿאַר דער בױד און רייטערשן זאטל צו שניידן אוועק פון לאנד וואס מען קען צום געחלומטן לאנד. צוזאמען מיט אלע איז ערגעץ אוועק אויך יענער באזאטלטער שניי-ווייסער פערד אויף וועלכן ס'האט אייביג אין בענקשאפט געווארט און ס'האט זיך זיין רייטער, זיין ליכטיגער האר, פארגעסן אין קעטן אין פינסטער פארשפארט. געווארט אויפן רייטער און פערד האבן בלויז פארחלומטע קינדער און גרא אלטע לייט געגליכן צו קינדער, און ערגעץ אין נאכט זיך אויסגעקוקט האבן די אויגן אין ווייט פארחלומטע יונגען מיט פענעמער בלייך און ליפן פארשמאכט, און די נאכט האט געהערט ווי ס'רייסט זיך פון ליפן א שטומע געשריי, מיין רייטער און פערד, או, מיין רייטער און פערד. מיין רייטער און פערד, אָ, מיין רייטער און פערד, עס האָבן אונדז יאָכן די אַקסל באַשווערט און אויגן פון וואַרטן אויף דיר אָפּגעקערט, מיין רייטער און פערד, אָ, מיין רייטער און פערד. מיר האָבן דאָך הונדערטער יאָרן געוואַרט אין פינצטער פאַרשטויסן, אין קעלערס פאַרשפּאַרט, דעם חלף ביים האַלדז און ביים רוקן, דאָס שװערד, מײַן רײַטער און פֿערד! אָ, מיר האָבן דאָך הונדערטער יאָרן געװאַרט, אין פֿינצטער פֿאַרשטױסן, אין קעלערס פֿאַרשפּאַרט, דעם חלף בײַם האַלדז און בײַם רוקן, דאָס שװערד, מײַן רײַטער און פֿערד! אָ, מײַן רײַטער און פֿערד! מיר האָבן דאָך פּײַנלעך גערופֿן צו דיר, דורך דיר פֿאַר דעם שׂונא געעפֿנט אַ טיר, פאַרוואָס האָסטו פריער דעם רוף נישט דערהערט, מיין רייטער און פערד? אָ, מיין רייטער און פערד! איצט וועסטו פאַרבלייבן געבונדן די הענט, נישטאָ מער קיין בליק צו דיין קומען געווענדט, בלויז רוקנס אין יאוש פון דיר אָפּגעקערט, מיין רייטער און פערד! אָ, מיין רייטער און פערד! איצט האָבן די קנעכט ביי דעם שונא אין לאַנד דעם שניי-ווייסן פערד אין דער אַרבעט פאַרשפּאַנט, און שװאַרץ און געבױגן דער קאָפּ זײַנער װערט, מײַן רײַטער און פֿערד! אָ, מײַן רײַטער און פֿערד! די הענט פֿונעם רײַטער אין קײטן געשמידט, פֿאַרשפּאַנט איז דאָס פֿערד, און עס װעט זײַנע טריט שױן מער נישט דערטראָגן פֿון װײַטן די ערד, מײַן רײַטער און פֿערד! אָ, מײַן רײַטער און פֿערד! אַװעק אין דער נאַכט איז דער שטומער געזאַנג, אין פֿינצטער פֿאַרשטיקט איז געבליבן זײַן קלאַנג, און טאָג האָט באַגעגנט באַרעכנטע לײַט, װאָס האָבן געװוּסט, אַז דער װוּנדער איז טױט און ס'װעלן קײן ניסים שױן מער נישט געשען. װער ס'האָט זיך פֿאַרמעסטן געקענט, האָט געבױט אַ הױז מיט געמױערטע פּלױטן פֿאַרצאַמט, װער ס'האָט נישט געקענט, האָט אין מידקײט פֿון מי פֿאַרגעסן דאָס אײביקע װאַרטן און שטום געשפּונען חלומות פֿון אָװנט ביז פֿרי, חלומות פֿון טעגלעכן װאַסער מיט ברױט, פֿאַרגעסן דאָס װאַרטן. און װער ס'האָט געדענקט אָן לאַנד פֿון דער האָפֿענונג, האָט. אין זיך פֿאַרשטיקט אַ מורא פֿאַר עפּעס, און שטיל און פֿאַרבענקט געצױגן אַהין, װי אַ קינדערשע האַנט, װאָס רירט עפּעס אָן מיט די פֿינגער אין שרעק, מע זאָל זײַן באַגער נישט דערקענען. אַזױ געפּרוּװט האָבן זײ זיך צו שנײַדן אַװעק אין לאַנד אין פֿאַרלאָזטן. דערשראָקן און שטיל, מיט זױמען באַפֿרוכפּערט די װילדערניש-װיסט, און שרעק האָט מיט שאָטנס באַגלײט זאָל אַ װינט פֿון ערגעץ אַ שטורעם אַ יאָג טאָן, אומזיסט איז אַלץ, װאָס זײ זײען און פֿלאַנצן אין מי. און בלײַבט עס אין װאַקסן, צי איז עס דען מער װי עפּעס אַ טראָפּן אין ים, אין דעם ים פֿון אײביקן װאָגלען און האָפֿענונג? און װער קען קומען מיט װוּנדער און זאָל איבער נאַכט אוממעגלעכעס בױען, אַז װוּנדער איז טױט, און טױט איז פֿאַר װוּנדער דאָס האָפֿן אויף טרייסט, פֿאַרזונקען אין האָפֿן אויף טעגלעכן ברויט. אָ, וווּנדער אין זאָטל פֿון שניי-ווײַסן פֿערד! אָ, וווּנדער אין שטאָל פֿון פּאַפּירענעם בריק! ווער וועט דאָס אוממעגלעכע בויען פֿאַר אונדז, אַז דו וועסט שוין קיינמאָל נישט קומען צוריק? אַ װאָרט איז פֿון ערגעץ געקומען צו גײן און רײַסט זיך אַרײַן אין די הײַזער און װעקט, װער ס'פֿילט, אַז די װעלט איז אים שולדיק אַ חובֿ, דאָס פֿילן אין װערטער פֿון װילן שרײַב אױף, אין פֿילן פֿון װילן הױב העכער דײַן פֿאָן, און דאָס װאָס דיר קומט בײַ דער װעלט גײ און מאָן. אַ װאָרט איז געקומען, און פֿרעמד איז דאָס װאָרט און קלאַפּט אין די הערצער מיט מורא און שרעק. אַן אומגליק! אַן אומגליק! װאָס װיל מען פֿון אונדז? שױן ברענגט מען אונדז װידער דעם כּעס פֿון דער װעלט! עס טרײסלען זיך יענע, װאָס האָבן פֿאַרשטעלט מיט פּאַרקאַנעס הױכע דאָס הױז פֿאַר דער װעלט, עס ציטערן די, װעלכע האָבן געבױט נאָר בלײכע חלומות פֿון װאַסער מיט ברױט, און יענע וואס פלאנצן באהאלטן די טרייסט, זיי ברעכן די ארעמס, מען ווייסט שוין, מען ווייסט. דאס שפילט זיך דער שטן וואס נארט און פארפירט צו ברענגען נאך שווערער, נאך הארבער די שטראף. און אפשר, און אפשר ווען אלץ איז פארביי און סדאכט אז עס שפרייט זיך א פינסטער אן סוף, האָט װידער דערמאָנט זיך זײַן סטאַדע געטרײַ דער אײביקער װעכטער, װאָס װײסט נישט קײן שלאָף און שיקט זײַן שליח און רופֿט אין זײַן שױס די סטאַדע, װאָס גײט אין דער פֿינצטערניש אױס. װער װײס? אפֿשר קומט מיטן װאָרט פֿון דער פֿרעמד דער גײַסט פֿון גיבורים, דורך יאָרן פֿאַרקלעמט, און מינטערט און לערנט. נישט צאַפּלען פֿון שרעק, נישט טאַפּן אין פֿינצטער דעם אָפֿענעם װעג, נישט בעטלען און גנב'נען זיך פון א זייט, נאר אפן ארויסגיין פאר גאט און פאר לייט און מאנען די ערד און דאס ליכט פון דער זון, ווי ס'האבן אמאל די גיבורים געטאן. א טרוים אויף דער וואך אדער חלום ביינאכט האט ווידער דעם פרעמדן אהינצו געבראכט. וואו וואנדערן גיין פלעגט דאס יונגל אמאל, ער שטייט אויף א בארג און פון אונטן פון טאָל צו אים זיינען אויסגעשטרעקט הונדערטער הענט, נאָר בעטנדע בליקן צו אים ווי געווענדט. זיי קוקן אַריבער אין ווייטעניש וואו און פרעגן, ווער פירט אונז אַהין אויב נישט דו? ער שיקט זיינע בליקן אין ווייטקייט אַהין און זעט, אויף אַ באַרג הייבט זיך אויף אַ רואין פון פעלזיגע שטיינער,

אין היציגן זון-שיין מאַכט שיכּור די לופֿט. און פּלוצלונג אַ האַנט אים בײַם אַקסל באַרירט, און שטיל, װי עס װאָלט אים בײַם אָרעם געפֿירט, אַ קול רעדט צו אים, ס'איז אַ צײכן פֿאַר דיר, אַזױ װי אַ מאָל איז געװעזן פֿאַר מיר דער דאָרן אין ברענען, װאָס װערט נישט פֿאַרברענט. צי האָסטו דעם רוף אין דעם פלאם נישט דערקענט? הייב אויף צו די לויטערע הימלען דיין בליק און זע, ס'רופט די זון אירע קינדער צוריק, אזוי ווי א מאמע אין ליבשאפט געטריי און מאכט פאר זיי בליען די ערד פונדאסניי. גיי, פיר! ס'האבן הענט נישט גערופן צו מיר, און דא שטייט א פאלק און עס בעט זיך ביי דיר. ער הערט בלויז דאס קול וואס פארשמידט אים צום ארט און ווייס ווער עס רעדט און עס ציטערט זיין ווארט, ווי קען איך אן אויסלעזער ווערן פאר זיי ווען כ'ווייס נישט די שפראך ווי צו רעדן צו זיי? און ס'ענטפערט דאס קול, מיט א ברענענדער קויל האב איך מיר דעם גומען פארברענט אין מיין מויל א שטאמלער געוועזן, דאך האב איך גערעדט. עס דאַכט אים, ער הערט נאָך דאָס שטאַמלען און בעט, איך בין דאָך פֿון אײביק אַ פֿרעמדער געװען, װי װעל איך, װי זאָל איך זײ קענען פֿאַרשטײן? אַ פֿרעמדער געקומען צו זײ בין איך אױך, נאָר פֿרעמדע, װאָס קוקן אַראָפּ פֿון דער הױך, דערזעען דעם װעג, װאָס פֿון טאָל אַרױס ציט. אין טונקעלער ענגשאַפֿט דערזעט מען עס ניט. און װאָס װעל איך טאָן מיט זײ אײנער אַלײן? און װער װעט מיט מיר אין דער װעלט אַרײַן גײן? גײ, זאַמל צוזאַמען די עלטסטע פֿון זײ און ברענג זײ מײַן װאָרט, און פֿון זײ באַגלײט, גײ באַטרעטן פֿון פַּרעה דעם קעניג די שװעל, אַזױ איז געװעזן פֿון גאָט דער באַפֿעל. און װאָס איז דער צײכן פֿון מיר פֿאַר דער װעלט, אַז איך בין צום פֿאָלק פֿאַר אַ פֿירער געשטעלט? די טײַכן פֿון װאַסער פֿאַרװאַנדלט אין בלוט! געזאָגט און פֿאַרשװוּנדן, און שטיל אַ מינוט. עס ברענט פֿאַר די אױגן די ריזיקע בלום, עס ציִען זיך אָרעמס, אים בעטנדיק שטום, און פּײַנלעך די בליקן, װאָס קומען פֿון זײ. ער קערט זיך צום טאל און ער ענטפערט, איך גיי. וואס מאכט עס דען אויס וואס ער פארט מיט דער באן אנשטאט אויף די קעמלען אין זאמד קאראוואן? וואס מאכט עס דען אויס וואס דעם צייכן פון גאט צעטראגט איבער לענדער א שטאלענער דראט? געלעבט און געטראכט מיטן גאָר לעצטן דור, געבוירן שוין איז ער פון טויזנטער יאָר. אַ לעבן פון טויזנטער יאָר אין אים זידט און פילט ער, אַ בענקשאַפט אים ציען, דאָס ציט דער וואָרצל פון טויזנטער-יאָריקן שטאַם, וואָס האָט זיך צעצווייגט איבער לענדער און ים און ציט פון דער וועלט יעדן צווייגל און בלאַט צוריק צו דעם באָדן, וואָס נערט אים צו זאַט. עס ציט יעדן בלעטל פון ווייטעסטער ווייט, און ווער וועט זיך שטעלן דערהערן די צייט? צי יאָגט זיך אַ באַן, צי אַ קעמל-געשפּאַן, צי שטיין, צי אַ דראָט ברענגט די בשורה פון גאָט? ס'פאַרלויפן די יאָרן און דורות אין רוים, דאָך אייביק דערנערט זיך פון וואָרצל דער בוים. די שנייאיקע הויך פון די אייביקע בערג, וואָס האָט אַלע צייטן און דורות געקענט, זי האָט אויך דערזען דאָס קומען פֿון זיי. דאָ האָבן זיך פֿאַרבן פֿון זײַד-אָריענט געקווייטלט אויף מאַנטלען, און שטראַליקער שטיין אין ברוין פֿון די פֿינגער געלויכטן האָט העל. דאָ האָבן זיך מענטשן, שוואַרצבערדיק און ווײַס, אין קרויזיקע היטלען פֿון שעפּסענעם פֿעל, געחבֿרט מיט די, וואָס פֿון איבערן ים געבראַכט האָבן פּענעמער בײניק און הויל.

אַ ווירבל פֿון לענדער, פֿון דורות און שטאַנד, פֿון הויך און געפֿאַלן, פֿון יוגנט און גראָ, איז דאָ צו אַ שטילשטאַנד געקומען און האַנט אין האַנט צוזאַמענגענומען פֿאַרזאַמלט זיך דאָ אַ זאַל און ס'איז שטיל. צו די טרעפּ אויבנאָן געצויגן אין יעדערנס בליק און ס'פֿאַרהאַלט דעם אָטעם אין וואַרטן. און אט אויף די טרעפ שטייגט לאנגזאם און רואיג ארויף די געשטאלט פון פרעמדן פון וואונדער. א שטורעם פון גליק צעטרייסלט אין פענסטער די שויבן און ברויזט אריבער די קעפ ווי ברומענדער וואל וואס קויקלט זיך שוימענדיג, שטויסט זיך און שטויסט די הויכע עסטראדע ווי ס'וואלט זי געוואלט אויף פיצלעך און שטיקלעך צעמאלן. ער שטייט, א הויכער, א שלאנקער, אין שווייגן און רו, אזוי ווי אין שיין פון א בשורה באקליידט, און ווארט. און עס דאכט, ווי א כוואליע אין פעלז צעשטויסט זיך דער שטורעם, און לאנגזאם פארגייט זיין הילכעדיק ברומען, און שטיל איז אין זאל, טויט-שטיל, און ער רעדט. מיינע ברידער אין לייד, מיר זײַנען געקומען צו מעלדן דער װעלט, אַז מיר אַלע דאָ, פֿון דער נאָענט און װײַט, מיר זײַנען אײן פֿאָלק. אַז דער װײטאָג, װאָס פּלאָגט אונדז אַלע אין יעטװעדער װינקל אױף דער ערד, איז נישט נאָר אין אונדז. ס'האָט אַ חלק די װעלט, און זי, גלײַך מיט אונדז, אַ דערלעזונג באַגערט. מיר קומען אַהער, און עס הײבט זיך זײַן האַנט און שװײַגן די אָטעמס פּאַמעלעך און רונד, אַזױ װי ער זאָל פֿון די װײטיקן װוּ פֿאַרשװוּנדענע דורות פֿאַרנעמען צום בונד. מיר קומען אַהער, פֿון הונדערטער יאָר פֿון זיך צו פֿאַרװישן דעם פּלאַסטער פֿון שטױב, װאָס האָט זיך אין ענגשאַפֿט געזאַמלט און אונדז פֿון זיך און פֿון פֿרעמדע באַהאַלטן. און אױב עס פֿױלט אין אונדז עפּעס, ארויס צו דער שיין, און דא איז דער משפט פאר אונז פון היינט אן. מיר קומען אהער אט דא פון דעם ארט פון אונזער דערלעזונג צו הויבן די פאן. מיר קומען. נאר ס'האט זיך שוין מער נישט געקענט פארהאלטן דער שטורעם אין רואיגן בליק. עס האט אויך אין אים זיך צעשמאלצן, געברענט מיט עפעס וואס צינדט, און עס האָט זיך צוריק דער אױסברוך צעשמעטערט אין שױבן און װענט און װילד זיך צעשטורעמט אין פּײַנלעכן גליק. פֿאַרנאַכט. אױף די שנײיִקע הױכן פֿון בערג צעגליט זיך די זון, און זײ ברענען װי ליכט פֿון ערבֿ אַן אײביקן שבת װאָס קומט. עס בלאָנדזשען די אױגן אױף יעדן געזיכט, עס בלאָנדזשען די מענטשן, אַזױ װי פֿאַרפֿלײצט פון יום טוב זאל קיינער נישט וויסן וואס טון אצינד מיט די הענט, מיט די אויגן, מיט זיך, צי לאזן זיך לויפן אנטקעגן דער זון, צי לאכן, צי שרייען, צי יאמערן שטיל. און אט איז דער פירער, ווי הייליג עס לויכט פון אים די נשמה יתירה ארויס, און אפשר גאר נאכגיין און זאגן, געהויכט, געאכפערט און שטארק זאלסטו אייביג אונז זיין.

טיף אין אים יעדער בליק אין באַהעלטעניש דרינגט, װי ס'װאָלטן זיך קװאַלן געעפֿנט, און ער, פֿון קװאַלן פֿון פּײַנלעך באַרױשנדע, טרינקט און װאַקסט און װערט פֿול און װערט שיכּור דערפֿון. עס װיל זיך צו עמעצן צוגײן און שטיל אים גלעטן בײַם האַנט, אָדער זעצן זיך גאָר און שפּילן אַ

מיר אלע, דיין מאמע, דיין שוועסטערל, איך, מיר אלע דא זיינען מיר אידן, פארשטייסט? יא טאטע, יא זון. און עס שטיקט זיך אין אים און ס'ברעכט זיך אין אטעם. גוט, גוט וואס דו ווייסט. און פלוצלונג, די פייסטלעך פון קינד ביי זיין ברוסט, פארגראבט ער דעם קאפ אינעם קישן אליין, און עפעס. צעברעכט זיך אין האַלדז מיט אַ מאָל און ס'צאַפּלען די אַקסלען אין טיפֿן געוויין. געקרוינטע. עס גייט איבער לענדער אַ מעשה אַרום. די ייִדן, זיי האָבן אַ מלך געקרוינט. די ייִדן? אַ מלך? וווּ איז דען זײַן לאַנד און וווּ איז דער פּאַלאַץ אין וועלכן ער וווינט? ער האָט נאָך דערווײַל נישט באַשטיגן זײַן טראָן. דאָך, זאָגט מען, אויך דאָס שוין אין גיכן פּאַסירט, און קעניגן וועט ער אין ייִדישן לאַנד, ווי ס'האָט זיך בײַ ייִדן פֿאַרצײַטן געפֿירט. אַזוי גאָר? און ווי איז דער שניט פֿון מונדיר פֿאַר זײַנע הוזאַרן פֿון לײַב-רעגימענט?

און ווי ארום ווייסט מען אז ס'איז טאקע וואר און ס'נארט נישט דער אידישער מלך? וואס הייסט? ער האט א פאפיר צו באווייזן אויף קלאר אז ער איז פון קעניגליך אידישן בלוט און ס'ציט זיך פון דוד המלך זיין שטאם? פון דוד המלך? בלויז וואונדער און גאר! האסטו דאס פון אידן דערווארט? מן הסתם אז קיניגן טוען וואס ווייסן זיי שוין, אז קיניגן טוען וואס ווייסן זיי גוט, און ס'גייט איבער לענדער די מעשה ארום פון קעניג פון פרינצליך אידישן בלוט,

דאָך גײַסטער, װען זײ דאַרפֿן קומען צו גײן, דאַן װערן די טירן געעפֿנט אַלײן. ס'איז מענטשלעך אַ מענטש און באַװעגלעך זײַן גײַסט, און װען אין דער װעלט זיך אַ צײכן באַװײַזט פֿון עפּעס אַ שרעק צי אַ נס, װאָס קומט אָן, דערגרײכט אױך דער צײכן צום פֿירשטלעכן טראָן, און ס'ציטערט דער הערשער, װען גרױל קומט צו גײן, און בױגט זיך אין װוּנדער, װען װוּנדער געשען. קען זיין אז פאר דיר פון דעם קומענדן דור איז פירשטליכע מאכט א געדעכעניש נאר פון אלטער פארגאנגענער טויטער געפאר, און דו אין דיין פאלק ביסט דיין אייגענער האר, אזוי אבער איז עס נאך דעמאלט געווען ווען ס'האט זיך דער פרעמדער צו זיי געזאלט גיין. אַזױ איז דער פֿרעמדער געגאַנגען צו זײ, און אָפֿענע טירן פֿאַר אים האָט געמאַכט דער אורגײַסט פֿון זײערע זײדעס אַלײן, װאָס ער האָט מיט זיך אין די אױגן געבראַכט, דער אורגײַסט, פֿאַר װעלכן מען ציטערט און הערט דעם גורל, װאָס װערט אומפֿאַרמײדלעך באַשערט. ווער זענען די הערשער אין שלעסער באוואכט? אמאל אין א צייט ווערט געבוירן א העלד וואס בויט מיט זיין כח א לאנד און א פאלק, ער מאכט פאר זיין הערשאפט א רוים אין דער וועלט, דאן שטארבט ער און לאזט פאר די יורשים זיין רום דערמיט זיך צו נערן אין דורות ארום. און נאך צו די אייניקלעך שוואכע דערגרייכט א צייכן פון זיגער וואס קומט פון דאס ניי. שוין מיד זענען הערשער פון קרענקליכן פאלק מיט שטענדיגע קלאגן און זכות בעטלעריי, און לאנגווייליג ווערן די פראגן געשטעלט, גייט ווידער א בעטלער צו קומט עס א העלד? עס גייט נישט קיין בעטלער פון קרענקליכן פאלק און קומט נישט נאך שוץ ווי א בעטלער ביים שוועל, דאָס קומט צו דעם הערשער אַ הערשער אַ פֿרײַנד, און ס'קוקט פֿון די אױגן, און שטאָלצן געשטעל אַ מלך, אַ שלמה אין מענלעכער פּראַכט פֿון גײַסטער אַרום, װי פֿון העלדן באַװאַכט. אָט רעדט ער באַזאַכט, װי מע רעדט צו אַ פֿירשט, נאָר ס'דאַכט, בלױז די פֿײַנקײט פֿון אוראַלטן זיט פֿאַרהאַלט אים דאָס װאָרט און פֿאַרהאַלט אים די טריט. דאָך קומט ער, געקרוינט פון דעם פאָלק, װאָס ער פירט, א גרוס בלויז צו ברענגען דעם פירשטלעכן ווירט,